ווען אונז האבן אפגעלאזט די מעשה סוף פריערדיגע פרק, האבן אונז געזען די אידן האבן געבעטן פון שמואל זאל זיי מאכן א מלך, נאך די גאנצע משא ומתן האט ער מסכים געווען ער גייט מאכן א מלך, אבער ער האט זיי אהיים געשיקט, ביז דערווייל איז עס כאילו אויף האלד, מען ווייסט נישט וואס גייט זיין מיט דעם. די נעקסטע פרק נעמט אונז צו א מעשה וואס האט אויכעט לכאורה נישט קיין שום שייכות מיט דעם פריערדיגע ענין אז מען גייט מאכן א מלך, מען גייט זען ווי פון די מעשה צוביסלעך גייט ווערן די מלך וואס שמואל גייט מאכן מיט די אייבערשטער'ס נבואה. עס גייט אבער נישט אזוי שנעל. אונז הייבן אבער אן פון א גאנץ אנדער פערספעקטיוו. ס'איז געווען א מענטש פון בנימין, א איד פון שבט בנימין, ער האט געהייסן קיש, און דער פסוק פארציילט זיין גאנצע יחוס, בן אביאל, צרור, בכורת, אפיח, איש ימיני. ער איז געווען א פעסטער מענטש, א גיבור חיל, און ער האט א זון, דער זון איז שאול. ער איז א אויכעט א בחור וטוב, בחור מיינט נישט דא לכאורה נאר א בחור, נישט חתונה געהאט, אזוי ווי א בחור לאפוקי יונגערמאן, נאר איז געווען אויסדערוועלט, איז געווען שיין אויסגעזען, און נישט געווען קיין איין, וויאזוי זאגט מען, נישט געווען קיין קיין איינער פון די אידן בעסער פון אים, שכמו למעלה גבוה מכל העם, און א הויכע א שיינע, א פעסטע יונגערמאן. יעצט איז געווען א מעשה, שאול קיש, שאול'ס טאטע האט פארלוירן אפאר אייזלען, אתונות. איז ער זאגט פאר שאול, גיי נעם מיט איינער פון אחד הנערים, איינער פון די משרתים, גיי זוך זיי. זיי זענען געגאנגען זוכן, געזוכט אין הר אפרים, געזוכט אין שלישא, געזוכט אין שעלים, געזוכט אין ארץ ימיני, מען טרעפט נישט. קומען אן אין ארץ צוף, ארץ צוף לכאורה גייט מען זען, אפשר האט עס מיט רמתים צופים וואס דארט האט שמואל געוואוינט, אבער על כל פנים ערגעץ א געגנט וואו מען האט געקענט שמואל, און שאול רופט זיך אן, נו, ס'איז שוין געווען א לאנגע צייט וואס אונז זוכן שוין, לאמיר לאמיר שוין צוריק גיין, איך האב מורא אז מיין טאטע העט אויפהערן זיך צו זארגן אויף די אייזלעך, העט ער אנהייבן צו זארגן אויף אונז אז אונז זענען פארלוירן. זאגט אים דער נער, דאך דא אין דעם שטאט האב איך געהערט איז דא א איש אלהים, און מען ווייסט אלעס וואס ער זאגט געשעט, ער איז א גרויסער נביא, אזוי וואס מען האט געלערנט פריער באמת, יעדער איינער האט געוואוסט כי נאמן שמואל לנביא לה', לאמיר דארט גיין, אפשר העט ער אונז זאגן ווי מען זאל גיין ווי מען זאל טרעפן די אייזלען. און שאול זאגט ניין איך האב א פראבלעם, קען דען עפעס גיין, זיי האבן דאך נישט אויסגענוצט די גאנצע ברויט, זעט אויס עס איז שוין געגאנגען אפאר טעג, זיי האבן נישט אויסגענוצט אלע צידה לדרך וואס זיי האבן מיטגענומען, זיי האבן נישט קיין געלט, קיין תשורה, תשורה מיינט אזויווי א מתנה אדער אזויווי א קוויטל געלט וואס מ'פלעגט ברענגען פאר א נביא אין יענע צייטן, מ'האט געדארפט, ער האט פארשטאנען אז מ'דארף צאלן, הגם מ'וועט געליינט זען שפעטער שמואל האט נישט גענומען קיין געלט, אבער אזוי האט ער פארשטאנען, קען איך נישט גיין, האט ער געזאגט נו, זאגט אים זיין משרת וואס הייסט איך האב דא פונקט ביי מיר א פערטל שקל, מ'וועט עס געבן, ער וועט אונז זאגן וואו צו גיין. און די פסוק גיט אונז דא אזוי ווי א הארה, אזוי זאגט רשי, דאס איז די הארת הסופר הכותב המעשה, אז מ'פלעגט רופן אמאל א נביא א רואה, דאס איז א הקדמה מ'זאל קענען פארשטיין די שפעטערדיגע מעשה, היינט ווייסט מען ס'איז דא נביא, דעמאלטס האט מען גערופן א רואה. בקיצור שאול איז מסכים צו גיין, זיי גייען צו יענעם שטאט, זיי קומען אן נעבן דעם שטאט, טרעפן זיי אפאר מיידלעך זענען ארויסגעגאנגען פון שטאט, זיי גייען שעפן וואסער, אזוי ווי אונז האבן געלערנט ביי רחל, ביי רבקה. בקיצור פרעגט מען זיי די מיידלעך און קענטס פון די שטאט ווי איז דא דא עפעס א רואה? זאגן זיי יא ס'דא א רואה ער איז דא, נישט נאר דא ער איז דא ער קומט היינט אין שטאט, ס'דא היינט א זבח מען מאכט א קרבן א קרבן שלמים ביי די במה, דעמאלטס פלעגט מען מעגן מאכן א קרבן שלמים ביי די במה עטס וועטס גיין עטס וועטס אים טרעפן פאר ער גייט ארויף צו די במה ווייל ער איז מברך את הזבח, רשי זאגט אויף יעדע מאל מען עסט א קרבן מאכט מען א ברכה. אשר קדשנו במצוותיו וצונו על הזבח, איז שמואל איז געווען כאילו דער כהן אדער ער איז געווען דער רבי ער פלעגט מאכן די ברכות אויף דעם מ'האט געווארט ער זאל כביכול מוציא זיין די עולם מיט די ברכות אדער אפשר האט עס מער א משמעות פון מברך מקדש זיין די זבח און זיי גייט עטס אים טרעפן שוין זיי גייען זיי גייען אריין אין שטאט און שמואל קומט ארויס פונקט שמואל גייט יעמאלטס אויפן וועג טאקע צום במה צו דעם זבח. זיי האבן נישט געוואוסט ווער איז שמואל. יעצט נאך א זאך וואס זיי ווייסן נישט, און דער פסוק זאגט אונז אויס נאך א זאך, א טאג פארדעם האט דער אייבערשטער שוין געזאגט פאר שמואל, אז מארגן גייט איינער קומען פון ארץ בנימין, און ער גייט זיין לנגיד, נגיד איז נאך א ווארט פאר מלך, אינטערעסאנט אז עס שטייט נישט דא די ווארט מלך, נגיד, על עמי ישראל, ער גייט זיי ראטעווען פון פלשתים, פארוואס איך האב געזען אז זיי דארפן א העלפער, עס איז דא פלשתים רודפ'ן זיי, באה צעקתו אלי, ענליך צו וואס עס שטייט ביי יציאת מצרים למשל. יעצט ער האט געזעהן אז עס קומט שאול און ער האט פארשטאנען זעהט אויס אפשר האבן געזאגט אז ער קומט פון בנימין די אייבערשטער האט אים געזאגט דאס איז דער הנה האיש אשר אמרתי אליך זה יעצר בעמי ער גייט זיין די יעצר איז א לשון הנהגה ער גייט זיין די לידער די מלך פון מיין פאלק יעצט שאול אבער ווייסט פון דעם גארנישט נישט נאר ער ווייסט נישט אז ער גייט זיין די מלך ער ווייסט אפילו נישט ווער שאול איז ער טרעפט א מענטש גייט דארט פרעגט ער אים אפשר זאגסטו מיר ווי איז די בית הרואה ווי איז די שטוב פון דעם רואה וואס איך האב געהערט וועגן און שמואל זאגט אים נו עס איז איך אנכי הרואה. און ער זאגט אים קום מיט מיר אין די במה, וועסט עסן מיט אונז, אינדערפרי וועסטו אהיים גיין און איך וועל דיך אלעס זאגן, און ער האט אים נישט געפרעגט, ער זאגט אים גלייך, די אתונות וואס דו זוכסט שוין דריי טעג, זארג דיך נישט, מען האט זיי שוין געטראפן, און זארג דיך נישט, ער זאגט אים אן אינטערעסאנטע זאך, זארג דיך נישט, ווייל ולמי כל חמדת ישראל הלא לך ולכל בית אביך, און קלאב מיך שנעל, וואס ביסטו אזוי, כאילו עס האט אין אים צוויי טייטשן, וואס ביסטו אזוי באזארגט וועגן די אתונות, ביסט דאך א גרויסער גביר. און די נסתרת, די משמעות נסתרת, די באהאלטענע משמעות פון דעם איז, דו גייסט דאך זיין דער חמדת ישראל, אלעס וואס די אידן דארפן איז ביי דיר, דו גייסט זיין דער מלך. און שאול עפעס האט פארשטאנען אז ער איז אים משבח צופיל, ער זאגט וואס הייסט ווער בין איך, כ'בין סתם איינער פון בנימין, פון די קלענערע שבטים, און מיין משפחה, מיין משפחה אין בנימין איז פון די קלענערע משפחות, וואס רעדסטו אזוי? שוין, עד כאן זעט מען דא שאול איז אן עניו גלייך. גענדיגט זיך דער שמועס, ער ברענגט, ער ברענגט זיי צו דעם פלאץ דארט וואו מען גייט מאכן די זבח, און ער שטעלט, ער זעצט אים אויבן אן, עס זענען דארט דרייסיג מענטשן איינגעלאדנט, עס איז געווען געמאכט א סעודה, ער זעצט זיי אויבן אן, און ער זאגט פאר דעם טבח, פאר די שוחט, ער זאל אים געבן א פארציע וואס ער האט אים צוגעגרייט, איך האב שוין געזאגט פריער, ער זאל אוועק האלטן א פארציע, זאלסט אים עס געבן, ער האט אים געגעבן א פארציע, די שוק והעליה, די שוק וואס איז און די חלק וואס איז אויף דעם, דאס איז א חשוב'ע פארציע, בעצם אפילו ביי נארמאל געט מען דאס פאר די כהן חזה ושוק דאס איז אנדערע דין רשי זאגט אין א במה קטנה געט מען עס נישט אבער עס געבן פאר שאול און ער האט עס אים געגעבן און ער זאגט דאס האב איך שוין צוגעגרייט פון פארדעם ס'הייסט נאך א זאך וואס מ'זעהט ער האט שוין געוויסט פארדעם וואס גייט קומען שאול האט שוין צוגעגרייט נישט נאר די מלוכה נאר א פארציע פלייש פון די זבח. שוין זיי האבן געגעסן גענדיגט די סעודה איז ער געגאנגען און ער האט גערעדט מיט שאול און געגאנגען שלאפן אויפן דאך און ער האט גערעדט מיט אים אויפן דאך שטייט נישט וואס ער האט גערעדט מפרשים זאגן אפשר האט ער אים געזאגט סודות התורה צו אנדערע ענינים נסתרים. על כל פנים אינדערפרי רופט אים שמואל צו די גג ער זאגט קום מ'גייט אויפשטיין מ'גייט איך גיי דיך ארויס באגלייטן פון שטאט וועסט אהיים גיין און דא ווען זיי גייען ארויס פון שטאט גייען אונז לערנען די נעקסטע פרק צו אויף די פרק ווי שמואל גייט אים מאכן די ערשטע מאל מושח זיין און מ'וועט אים זאלבן מיט אויל און מאכן פאר א מלך אויף די אידן אבער נאר ביחוד מ'גייט נאכנישט וויסן וועגן דעם דאס וועט זיין די נעקסטע פרק.